א גוטן ערב סוכות תשע"ד. ס'טוט מיר זייער וויי אז איך מוז האלטן דעם עולם געשפאנט, נאך א דרשה, נאך א דרשה, דאס איז אן עמערדזשענסי, צו צוויי עמערדזשענסיס וואס איז שוין דא. איך וויל זאגן פארן עולם, די מצב איז ביטער ווי א זית. ס'איז געווען אמאל א ראש הקהל וואס ער האט איבערגענומען צו זיין ראש הקהל ווייל ער האט געהאט אסאך געלט, זיין טאטע איז געשטארבן, זיין טאטע איז געווען א שטיקל תלמיד חכם, ווען דער רב האט געזאגט זיין דרשה פלעגט ער אייביג געבן א זאג, א גוטע קשיא אריינגעפרעגט, דער רב איז אמאל געבליבן סטאק, בקיצור איז געקומען דא דער זוהן האט איבערגענומען, פרעגט ער זיינע ידידים, אבער איך קען דאך נישט לערנען, וואס וועט זיין? זאגט ער וואס דער רב וועט זאגן זאלסטו זאגן פונקט פארקערט, זאגט דער רב דער רמב"ם ברענגט אין הלכות חמץ ומצה.

זאגט דער ראש הקהל, ווייסט וואס, ער מוז דאך זאגן אלעס פארקערט ווי דער רב, זאגט ער לאמיר נישט ברענגען א רמב"ם. דעמאלטס האט זיך יעדער צולאכט. געזעהן מ'האט צוטוהן מיט א משוגענעם. עניוועי, איינער פון מיין משפחה איז געגאנגען אין שול היינט אין די פרי, זיי האבן געהערט אז איך האב דערציילט אז מ'האט דערטראנקען א פיר יעריג מיידעלע אין בני ברק. רופט זיך יענער אן, נחום ראזענבערג זיינע משוגענע זאכן, ער וויל נעמען קרעדיט פאר סעיף קאמיוניטי ברענגט ער אלץ אז דארט איז געשעהן.

אויב איך בין אינפלוענסד אונטער דעם אזיאטיש מארמאראשן וועג אז אלעס איז ליגנט, זאגט דער צייטונג אויך א ליגנט. ס'א ביטער אומגליק רבותי, ס'איז נאך ביטער ווי עטס מיינט. כ'האב געזאגט פאר, פאריגע וואך האב איך געזאגט אז ס'איז דא נעבעך א בחור האט זיך גענומען דאס לעבן ווייל ער איז געווען מאלעסטעד. מ'האט מיך אפגעקאלט דו ביסט צודרייט און זאג עס נישט און ס'איז פגם משפחה. זאג איך אים ר' איד, דער לעבאוויטשער רבי, דער לעצטער, רבי מנחם מענדל, האט אייביג געזאגט ווי ביטער דער אמת איז, ליגנט טאר מען אבער נישט זאגן, פאלטשעווען טאר מען אים נישט, מען מוז זאגן דעם אמת, אזוי פלעגט ער אלץ זאגן. ר' נתן יוסף אין סאטמאר פלעגט אונז אלץ נאכזאגן פון רבי'ן, דער רבי האט געזאגט ווי ביטער דער אמת איז אבער דער אמת בלייבט אמת. טאר עס נישט פארפאלטשעווען. אונז האבן א נייעם אזיאטישן וועג אלעס פארפאלטשעווען, דער איז געשטארבן, נעה עס איז געווען עפעס א לינגען אנטצינדונג, מען האט עפעס נישט געגעבן די ריכטיגע פילן, די דאקטער אהער די דאקטער אהין. קיצור יענער האט זיך אווערדראגד און איך האב עס געהאט פון אינסייד אינפארמעישן סא האב איך געליטן די צרות מען האט געשריגן אויף מיר אבער איך האב יעדן בארואיגט אז אמאל פלעגט זיין יעדע וואך א האמעסייד און היינט ברוך השם איז געווארן נאר דא אפאר מאל א יאר נישט סאיז נישט עק וועלט איך מיין מ'וועט נאך מאכן בעסער די קאמיוניטי אבער סאיז דא אן אימפראוומענט סא יעצט איז דאס די זעלבע זאך געשען נאכאמאל, א אינגערמאן פון מאנסי האט זיך גענומען דאס לעבן, מ'האט מיך שוין אפגעקאלט זאלסט נישט זאגן, זאלסט זאלסט זאגן אז ער איז געפארן אויף פאריז און ער איז דורך פון פישפיק לאדיין און דער עראפלאן איז אראפגעפאלן, זאג איך אים לאמיך דיר עפעס זאגן, דער פראבלעם פון די קאמיוניטי איז ווייל אלעס איז געבויעט אויף ליגנט, דאס איז אזא מין שקר און שקר אין לו רגליים. העט עטס ווען אויסגעזאגט מיט פערציג און דרייסיג יאר צוריק אז מען מאלעסטעט קינדער און יעדער איז צובראכן און מען וואלט עס אויסגעהערט וואלט דען געווען א נייע מעשה עס וואלט געווען ארדענונג שטעל דיר פאר סאטמאר פארקויפט דעם דגל פונעם אייבערשטן זיי זענען די ערליכע אידן זיי זענען אזאלעכע ערב רב אז אפילו משה רבינו'ס צייט זענען זיי נישט געווען אזאלעכע רשעים שטעל דיר פאר אלעס באהאלט מען דער טשארלס היינס האט פארלוירן ווי א דאגי האט ער פארלוירן רעדט מען אים יעצט איין ער זאל לויפן נאכאמאל הענע ווייט זאגט זי קען שאפן צוויי הונדערט טויזענט, בען בארבער דער וואס זיין איידעם איז א נואף און אין זיין סטאר האט מען מאלעסטעט א בחור און ער וויל אז סזאל זיין א סעיף העווען זאגט ער קען אויכעט מעטשן צוויי הונדערט טויזענט, בקיצור אונז גיימיר יעצט מעטשן זעקס זיבן הונדערט טויזענט דאלער פון קהל'ס געלט בלוטיג געלט וואס מנעמט פון ארעמעלייט די משה משוגענער פרידמאן זאל קענען אדורכפירן אז ער האט געזאגט ברוך מרדכי וועט נישט זיצן שוין פיין. אויף דעם דארף מען אונז אויסשוועמען אונזער געלט, דער משוגענער איז בייגעפאלן צו צוברעכן דעם רעבינ'ס שטוב האט ער זי צובראכן, געזונטערהייט אז זאליק האט זיך געלאזט, טו בעד. ער האט דעם הייליגן אלטן רעבין דעם דברי יואל געמאכט ללעג ולקלס, ממש אנבעליוועבל, וואס טוט יעדן תלמיד וואס האט נאך געקענט דעם רעבין טוט עס וויי, מילא וואס קען מען טון, און דער ברך משה, דער ברך משה האט געזאגט ער וויל האבן דעם שייגעץ ווייל ער האט געדארפט האבן איינער זאל. ווי מען זאגט, זיין א שייגעץ אים צו בעקן, ווייל ער איז דאך געווען בסך הכל מיט דעם אריין ווי עס איז געווען א מאכיל נבילות וטריפות אין מיל מארט, ער איז געווען דער גרעסטע לאו לייף וואס איז נאך געווען אין צווישן די רבנים, און ער האט זיך געזעצט אויף אונזער הייליגן רבינ'ס שטוהל, און ס'וואלט זיך קיינער נישט געזעצט וואלט עס בעסער געפארן. בקיצור, מוישע'ן איז בייגעפאלן א שיכון ברוך מרדכי'ס זיין קאזין מיטוואך גייט מיר יעצט רעיזן געלט, אז מען זאל קענען ווייטער די חזירים בעקן און טשארלס היינס זאל לויפן אויפן ריפאבליקען טיקעט. יעצט אונז למעשה האבן מיר הנאה פון דעם. אונז זיצט מיר מיטינגען און זאג מיר הלוואי ווען ס'געשעהט ווייל יעצט גייט ער פארלירן מיט דרייסיג פראצענט נישט מיט צען פראצענט ווייל דער עולם זעהט ווער ער איז און אז ער מוז לויפן אויפן ריפאבליקען טיקעט פארלירט ער די טראסט ביי אלע דעמאקרעטס. נאר וואס ער זאגט זיך דאס שוין נישט מער ענקער קלאון אין די מידל באזא די קלאון איז שוין געפינישט עטס ווילטס צאלטס אויס דאס גאנצע געלט אין סיגארעס אין צאמשטעלן און נאכדעם וועט מען זיך פארלירן און נאכדעם וועט ווידער די חזירים צוריק גיין עס וועט נישט זיין מער קיין פארטיס פאר די אלע חברה סאו ווי זעמער יעצט אנגעקומען איך האב געמיינט אונז זעמער א רעלידזשעס ארגענעזעשן צו רעדן פונעם אייבערשטן צו רעדן פון אידישקייט אונז זעמער גאר א פאליטיקעל ארגענעזעשן. ס'איז א מורא'דיגע פראבלעם, ס'איז אנבעליוועבל, מ'האט אייביג געלייקנט, סאו עניוועי יעצט איז געשטארבן א אינגערמאן פון צוויי און דרייסיג דריי און דרייסיג, לויט ווי איך הער האט ער גענומען העווי מעדיקעישן, ער האט זיך אריינגעזעצט אינעם געראדזש און ער האט אנגעצינדן די געז ס'זאל קומען קארבאן מאנאקסייד, און ער איז געשטארבן, אזוי הער איך, איז געווען די וועג וויאזוי ער האט זיך געהארגעט, אבער איך הער זאגן אז פארדעם האט ער געזאגט זיינע חברים. אז ער האט געווען אמאל חתונה געהאט ער האט זיך גע'גט ער האט נאכאמאל חתונה געהאט און ס'האנט אים דאס מ'האט אים מאלעסטעט אלץ יונגל אין די תלמוד תורה יעצט איך ווייס נישט וואו ער האט געלערנט ער האט געוואוינט אין מאנסי קען זיין ער האט נאר חתונה געהאט סאו ביז ווילאנג דער אלטער אזיאטישער מארמאראשער חברה זאל נישט אנהייבן מודה צו זיין אז מ'מאלעסטעט א קינד איז אחת דעתו להמית ער גייט זיך אליין הרג'נען אדער האט ער א טויט לעבן. ביז דעמאלטס קען מען ענק נישט העלפן. ווי האט דער גרויסער דאקטאר געזאגט? דער דאקטאר האט געזאגט פירסט ווי העוו טו קריעיט די מאנסטער דען ווי קען סי האו טו אווערקאם הים. ס'איז דאקטאר פעלקאוויץ, דרייסיג יאר א סייקאלעדזשיסט. אונז האמיר געוואלט לייקענען נאך דרייסיג יאר. דער אינגערמאן, ניין, ער איז צוזאמגעפאלן, ער האט געהאט א הארץ אטאקע, ער איז ס'איז געווען קארבאן מאנאקסייד. אבער ברוך השם דער עולם איז שוין מיט מיר, איך זעה דאס שוין כ'מיין מיט מיר ס'איז שוין אן די רייט טרעק, ס'איז אלץ פול אוו בעלאוני, מ'האט מאלעסטעט יעדעס צווייטע קינד און ס'איז אן אומגליק וואס דא איז פארגעגאנגען, יעצט איינער האט זיך אויפגעשטעלט, איך האב געוואלט ארויפלייגן זיין דרשה, און ער האט געזאגט רבותי אונז זעמער עדאלטס אונז זעמער גראון אפס ס'איז נישט דא קיין רבנים, די רבנים זענען דר'ערדליגערס נואפים חזירים געלט גנב'ערס, ער רעדט נאך מיין שפראך, ער האט עס נאר געזאגט אויף ענגליש, איך זאג עס אויך אויף ענגליש. אבער עניוועי, ער האט געדאוונט אין דעם זעלבן שול פון דעם וואו דער אינגערמאן האט געדאוונט, און ער האט געזאגט רבותי איף ווי גראון אפס אר נאט גאנע סטאפ דיס גארביטש און אונז עט מען זיך פארלאזן אויף רבנים מיט פאליטיקל פירערס מיט שטאט פירערס זאלט איר וויסן עט אזוי אפשטארבן די יוגנט. און דאס איז שוין פון אלטע חטאים ווי די סטארי טוט זאגן אלס יונגל האט מען אים מאלעסטעד. רבותי איך וויל אים געבן אסאך קרעדיט דעם אינגערמאן וואס האט געזאגט דעם הספד, יו דיד ע פענאמענעל דזשאב. איר זאלט וויסן אזוי ווי ס'איז דא שומרים, ס'איז דא הצלה, ס'דארף זיין אן ארגענעזעישן, איך זאג רבנים טאר נישט זיין אינוואלווד ווייל די רבנים זענען נואפים, זענען בעק נואפים, שטעל דיר פאר מענדעלע חזר העט זאגן פאר איינעם זיי נישט קיין נואף, ער העט אים שפייען אין פנים. די גמרא זאגט אז מ'עט זאגן טול קורה מבין עיניך ער זאגט מ'נעם ארויס די שפענדל קיסם מבין עיניך זאגט ער טול קורה מענדל גייט מען זאגן טול בית מדרש און די מקווה מבין עיניך דאס איז דאך די גרעסטע שול און די גרעסטע מקווה דו גייסט זאגן מען זאל נישט זיין קיין חזיר דו חזיר וואס האסטו גע'חזיר'ט די שטאט. דעם סיגוט זענען צוריקגעקומען מענטשן, נאך דעם צווייטן טאג ראש השנה דאווענען פרעגט מען נו וואס האט מענדל אמסטרדאמער געזאגט, ער האט געזאגט אז יעדער זאל קומען מיטן זיפער אויף אין בית מדרש, ער האט עס נאר געזאגט וויינענדיג מען האט עס נישט געהערט. דאס עה דאס מוז זיך ענדיגן. כ'האב געוואלט זאגן יעצט א שיינע דרשה וועגן די נענועים על פי חסידות, זייער שיין מסביר זיין, באט ס'איז אירעלעווענט, די אלע זאכן איז נישט וויכטיג, אונז האבן סאמטינג ביפאר דעט. קיינער גייט נישט און ער עסט פלייש פאר ער האט זיך נישט געוואשן און געמאכט קידוש. די כוונות פון די נענועים איז זייער פשוט. אז דו מאלעסטערסט א יונגל עט ער זיך דרייען פון די רעכטע זייט אויף די לינקע זייט. ער עט גיין פון איין ישיבה צו די צווייטע ישיבה. נאכדעם מאכט מען די נענועים פאראויס. די סוף גייט זיין ער עט ארויסגיין פון אידישע וועג אינגאנצן. נאכדעם גייט מען אויבן מען מאכט דעם לולב אין די הייעך, רבונו של עולם דו ווייסט אז דאס יונגל גייט גיין אין דר'ערד, מען מאכט די נענועים אויף אראפ, און נאכדעם מאכט מען עס אין די בעק, און די אונז עמיר גיין פאראויס מען עמיר אים איבערלאזן אין דר'ערד, רבותי ווי העוו טו געט טאגעדער, און איך זאג ענק נאכאמאל, ושם אלהים אחרים אל תזכירו על פני, דאס ווארט רב, רבי, ראש הקהל, דאס זענען די ארגסטע ערב רב וואס עקזיסטירט. מען דארף צוזאמשטעלן אינגעלייט, זיי זעען זיי פאלן זייערע חברים ווי די פליגן. אזוי ווי מען האט צוזאמגעשטעלט א הצלה, קוים געקומען די רבנים זיי האבן עס געשטערט. נאך א מזל ס'איז געווען איין קלוגער מענטש. דער פון די איסט סייד הצלה מענטש האט געזאגט אזוי, מען האט געוואלט מאכן אסיפה זלמן לייב פיליפ וועט מסביר זיין ווען מען מעג און ווען מען טאר נישט נאך אזא אפגעריסענער אייזל א אפגעריסענער אייזל איך געדענק נאך ווען אמאל געזעסן און עפעס איינער האט זיך צושניטן דעם שטערן האט זלמן לייב פיליפ געזאגט ניין מען טאר נישט גיין צו די הצלה איך האב געזאגט די הצלה קודם פאר צו מען מעג צו נישט וועסט זיך פארגלייכן מיטן רבונו של עולם אן אנדערס מאל. בסוף איז מען געגאנגען פרעגן ר' פישער, זאגט ר' פישער, זיכער מעג מען אריינטראגן, שרייט זלמן לייב ס'איז נישט קיין סכנת אבר, זאגט ער, יא אבער ס'איז דא כבוד הבריות ס'איז דוחה אסאך זאכן אין שבת, מ'מעג טראגן א קוץ ברשות הרבים אויב מ'זעט אז ס'איז דא דארטן א שטרויכלונג מעג מען אפילו אין א רשות הרבים עס אוועקטראגן, זאגט ער, דער איד גייט בלייבן מיט א פנים מיט פול מיט צייכענעס אז מ'האט אים נישט אריינגעטראגן מיט נישט מאכן געהעריגע סטיטשעס, ס'איז א ענין פון כבוד הבריות, זאגט זלמן לייב פיליפס. די פול אפס זאגט ער יא טאקע א שאד מען קען מען נישט ניצן דעם רב פישעלע, וואס הייסט די קענסט אים נישט ניצן האסט אים יא געקענט ניצן פארוואס האסט אים ארויסגעווארפן פון כלל ישראל דו פערד דו ווייסט מען וויפיל שענער סאטמאר וואלט אויסגעזען ווען אן אמת'ע אין סאמע נארמאלע מענטשן נישט אזאלעכע טעראריסטן ווי משה משוגענער פרידמאן וואטס וואטס ראנג וויט יו פיפל. דאס איז די סארט מצב נישט צו פארשטיין, איצט מוז מען זיך אנהייבן אויסצוסטרעיטענען אן רבנים. אזוי ווי מען האט געגרינדעט הצלה זענען אלע געקומען און זיי האבן געזאגט מען טאר נישט מען טאר נישט דאס זלמן לייב פילאפ אונז זאגן וואס מען טאר וואס נישט און שרייען נאך פאר פרויען און מחלליה מות יומת איז געווען דעמאלטס הערשי דזשעיקאבס דארט אין די סייט מען האט געמאכט א גרויסע אסיפה און יעדער איז געקומען האט הערשי דזשעיקאבס געזאגט פאר די אלע סאטמארע רבנים זאגט ליסן דו האסט א פראבלעם מיט די הצלה? טו וואס דו ווילסט. אונז האבן נישט. אונז האבן דעם פוסק הדור ר' משה פיינשטיין האט אונז געזאגט הכל מותר והכל שריר וקיים. און פארטיג. איך האב מיט דיר גארנישט. איך קען דיך נישט. איך דארף האבן לאפאטשעק מיט פאטשאטשעק מיט טראפאטשעק זאלן פסק'ענען הלכות. זיי זענען א דאקטער איינער פון זיי? ר' משה האט געטענה'ט, כ'האב מיך פארלאזט אויף מיין איידעם, איך האב אים אויסגעפרעגט און ער האט מיר מסביר געווען אז היינט אן אינפעקשאן איז א סכנת כל הגוף, דער טאטע איז אראפגעפאלן דארטן פון די הייך פון די פארענטשעס, מ'האט זיך דעם קאפ געעפנט, זאגט ער, עס איז נישט קיין סכנת הגוף. אזעלכע שטותים. נאר ווען זיין רעבעצן איז קראנק געווארן האט מען זי יא אריינגעפירט אין שפיטאל, מ'האט זיך אויסגעלאכט פון דעם אלטן באק. יעדער האט געזאגט, ליסן, דאס איז נישט קיין פאלאטשעק, קלאפאטשעק. דארף צאמזעצן פופציג די גרעסטע דאקטוירים פון אמעריקע, און פופציג די גרעסטע רבנים וואס זיי קענען הלכות שבת, ס'איז דא אין גערע כוללים, ס'דא אין אנדערע כוללים, זלמן לייב פילאפ איז נישט נאון אז ער קען הלכות שבת, עז פאר עז איים קאנסערנד קען ער גארנישט. ער האט געהאט א מזל מ'האט געזוכט דעמאלטס א רב אריינצושטעלן אין בית מדרש כדי מ'זאל קענען דארטן איך ווייס די רעבעצין רודפ'ט האט מען אים אריינגעשטעלט די גאנצע די גאנצע אלע סאטמאר דיינים זענען דאך אזוי געווארן חזקל רוט האט די רעבעצין אריינגעשטעלט ווייל זי האט מורא געהאט פאר אירע פלייצעס דער סיגוט'ער האט אריינגעשטעלט דא דעם

ער האט געזאגט מ'האט אים נישט אריינגעלאזט אז מ'האט געגאסן די מקווה סרול זשופניק האט אים נישט אריינגעלאזט און געס וואט זאגט צופניק רב דער סאטמארע דיין איז אויך געווען אינדרויסן ווער האט געגאסן די מקווה דער גוי דער גוי האט מיר אמאל פארציילט אז ער האט אריינגעלייגט אין די קוואל אזא אזא אייזן אונטן און ער האט עס איבערגעלאזט דארטן עס איז א געהעריגע כלי דאס איז אין די מקווה אויף ווילסן אויף וויליאמסבורג סטריט איסט. כ'האב עס נאכגעזאגט אינעם נאמען פונעם גוי, זיי האבן אלע מודה געווען ס'איז אמת. כ'האב אויך געפרעגט דעם דיין, זאגט ער, מ'האט אראפגעלאזט עפעס א נאז, מ'האט עס א קראך געטאן, א קראך געטאן וואס מ'האט אראפגעלאזט, ער ווייסט וואס טוט זיך מיט זיך, ער ווייסט וואס טוט זיך מיט זיך פונקטליך ווי איך ווייס וואס טוט זיך יעצט אין האנג קאנג. מ'האט גענומען מענטשן וואס מ'זאל קענען די פארטיי ווייט ווי, דאס האט א נייעם נאמען, תהליכות הקהילה. סא עניוועי. אונז האמיר גארנישט מיט די רבנים, אונז געבמיר זיי אויף, אונז פארקויפמיר זיי, אונז האמיר נישט מיט זיי גארנישט, און טאמער עמיר יא עפעס מאכן זענען זיי זיין דא צו צושטערן, נאכדעם האט מען געזעהן מען קען נישט אויף פארט מיט די משוגעים, זיי האלטן אין איין ברענגען מען טאר נישט מיט אצנים מען טאר נישט דאס מען טאר נישט יענץ, האט מען געכאפט האט אנגעמאקלט דעם קלאר די ביינער. און מ'האט אים געזאגט נאך איין מאל דו'סט זיך מישן אין די הצלה זאלסטו וויסן בלייבסטו א טויטער. האט ער פארשטאנען די מעסעדזש, דאס איז די מעסעדזש וואס ער קומט פון ירושלים פון די סיקריקים פארשטייט ער די מעסעדזש. זייט דעמאלטס איז שטיל, נו מ'האט מען געפענט חברים, נו מ'האט מען געפענט, מ'פיקט אויף מענטשן ביי קראנקע, מ'האט, אונז האמיר אזויפיל גוטס געטון, נאר אין ערגעץ איז קיין רב נישט פארמישט, נישט קיין רב און נישט קיין רעבעצן, די אלטע רעבעצן די סאטמארעס האט זיך עס פארגליסט, אז מען זאל זאגן אז זי האט געגרינדעט הצלה, האט מר. הערשל וועבער געזאגט, וואס זאל איך טון, דאס איז א משוגענער איד, לאז אים זאגן, עס וועט נישט זיין איין מענטש וואס וועט נישט לאכן, ער וועט האבן א סמייל פראם עיר טו עיר, ווייל צען יאר האט זי געשטערט און עס האט גארנישט צוגעהאלפן, יעצט וועט זי נעמען קרעדיט, זי האט עס געגרינדעט, אפשר האט זי געמאכט די וועלט אויכעט, פונקט ווי פרעה האט זיך איינגערעדט לי יאורי ואני עשיתני, זי איז אויך געגאנגען אסאך מאל אווערבאורד, באט ס'קומט זיך איר גארנישט, מעיבי הער עידזש, ווי אנדערע זאכן. איטס נישט וויכטיג. למעשה, נאכדעם האט מען געגרינדעט חברים מיט דעם מיט יענעם, היינט שטערט שוין קיינער נישט ווייל זיי זעען אונז האלט מען זיך נישט באלאזן פון די שקצים. איך האב זיך אנגעהויבן צו אנצונעמען פאר דעם וואס מלמדים האבן געטאטשט קינדער, געווען אפאר שקצים, לאו-לייפס רבנים זענען געווען מאניפולירט ביי זיי יצחק שטערן מיט נאך אפאר אזאלכע שקצים, און ביי הערשל קלאר, און ביי דעם משה משוגענעם פרידמאן. און ביי איצעלע פּימפּ, ווייל איצעלע פּימפּ האט זיך דאך געהאט זיינע פּאליטיקס, כ'האב דאך גע'פסל'ט זיין כשרות, און סרול האגער עמיצער, ר' מאטל'ס שייגעץ. ס'האט אראפגעברענגט אזא מין א שיירא ד'מרדכי. ער ווען ער טוט קלוג ווערט ער א אפערעיטער דא אין ניו יארק א מעראו אפערעיטער, און ער לאזט זיין ברודער זאל פירן, זיין ברודער האט א שענערן דור צוגעשטעלט ווי ער, אסאך א שענערן דור. מענדל דער רוצח מיט אלע זיינע חסרונות האט געבויעט קוק וואס ער האט אויפגעבויט אין צוואנציג יאר וויזשניץ. ער לאזט נישט רעדן ביים דאווענען, ער האט די אינגעלייט אין קאנטראל, עווענטשעלי וועט ער זיין א קולט מיט אן עבודה זרה, אבער למעשה ער האט צוגעשטעלט מער ווי סרול האגער עמיצער, סרול האגער האט מטמא געווען די קינדער וואס זענען געפארן לערנען אין וויזשניץ, כ'האב אייך שוין געזאגט די פייז מיט די רייש, אלע האט ער מטמא געווען, און ער האט געטאטשט א פרוי אויך כ'האב די ידיעה אויף אים, וויפיל נאך וואס איך ווייס נישט. עניוועי, מען דארף זיך צאמנעמען די אינגעלייט, יעדער אין זייערע עידזשעס, די צוואנציג יעריגע ביז פֿינף און צוואַנציק, די פֿינף און צוואַנציק ביז דרײַסיק, און די דרייסיג ביז פֿינף און דרײַסיק, און מען דארף אנהייבן צו העלפן דעם מישן וואס איך טו, מען דארף, נישט פאר מיר, העלפטס נישט פאר מיר, מאכטס אליין, מען זאל לערנען די קינדער אז מען טאר זיי נישט טאטשן, און אז מען טאטשט זיי זאל מען גיין רודף'ן דעם מלמד עד חרמה, אזא שייגעץ ווי שפיצער וואס האט אנגעקלאפט א אינגל איז ווייטער דער מנהל אין סאטמאר, קענטס ענק פארשטעלן דאס? יו נאו וואט דיס שאוס? אז קיין איין טאטע האט נישט קיין געפיל פאר זייערע קינדער. עטס זענטס אזאלעכע לאו לייפס, עטס מאכטס קינדער פארן רוח. יו קודנט איווען קעיר לעס טו ברינג אפ יור טשיילד די וועי יור סופאוזד טו. און די זעלבע דארפן זיך די פרויען ארגאניזירן, לעידיס, איטס יור טשילדרען דזשאסט עז וועל עז יור האסבענדס ענד מעיבי מאר יורס ווייל דו ביסט דורך געגאנגען חבלי לידה מיט די אלע אנדערע צרות. ענד איף יו פיפל אר נאט גאנא סטארט פוטינג יור פוט דאון עפטער פייוו סיקס יערס וואס איך האלט ענק אין איין אריין געבן שכל, דען יו לוז, נישט איך, איך האב גארנישט פארלוירן, עטס פארלירטס, און טאמער עט עטס פארלירן די מערכה, שטעל דיר פאר וואס די נעקסטע דזשענערעישן עט שוין זיין, נעקסטע דזשענערעישן עט זיין א אומגליק, סאו יו העוו טו געט טוגעדער, און די נומער רוף פון שם אלהים אחרים אל תזכירו זענען נואפים זענען די עקסטארשעניסטס, זענען אזאלעכע נעמען אז אין די אמעריקאנער געזעץ ביכער שטייט נאכנישט אזאלעכע שייגעצישע וואס זיי זענען.
יעצט וועל איך ענק זאגן נאך א וויכטיגע זאך, אזוי ווי אלעס וואס איך זאג איז ליגנט, מען האט נישט געטראנקען א מיידל פון פֿיר יאר, מען האט נישט געכאפט דעם מענטש וואס ער איז געלאפן אויף אילת, גראדע מען האט אים יא געכאפט, אין צייטונג שטייט מען האט אים שוין געכאפט, ער איז א פרענק אבער א דתי איז מען האט נישט געכאפט, דאס אלעס וואס איך זאג איז דאך ליגנט, לאמיר נישט ברענגען א רמב ם, וועל איך ענק צולייגן נאך ליגנט, אז איך זאג שוין ליגנט איז דאך שוין נישט קיין חילוק צו זאגן נאך א ליגנט. מען האט אויך יעצט גערעיפט א מיידל פון זיבן יאר אין די סטעפס, ארויפגייענדיג ביי די סטעפס אין בני ברק אין א דירה. עס איז דא די זעקס די פינף צו זעקס שטאקנדיגע בילדינגס, מען האט זיך שוין נישט געשעמט צו רעיפן א מיידל אין די סטעירקעיס, סטעירקעיס קען זיך עניבאדי ארויסקומען עני טיים, ס'איז דא צוועלף פופצן צוואנציג טירן אפן צו די סטעירקעיס, כ'מיין אפארטמענטס, מען האלט שוין דארט אז מען האט שוין נישט קיין מורא פאר גארנישט, פארוואס? ווייל די רבנים ימח שמם וזכרם וועלן עס עניוועי פארשווייגן. אזוי ווי זיי האבן פארשוויגן דעם קעיס פון דעם מיידל וואס איז דערטראנקען, דער טאטע איז ארויף, און מ'האט געזאגט ליסען, מען ווייסט ווער ס'האט עס געטון, די רבנים ווייסן, ער איז זיך שוין געקומען מודה זיין, היז נאט גאנא דו איט אגעין, און דו טארסט נישט גיין צו די פאליס אויב נישט וועט מען דיך לייגן אין חרם. דעטס וואט מאסט האוו העפענד, אדערווייז איי דאנט נאו וואי. מ'האט שוין געמאכט א לוויה, ס'איז שוין שטיל געווארן. יעצט איך האב געזאגט אויף די רבנים ימח שמם וזכרם, קאלט מיך איינער אן, ער זאגט מיר ביסט משוגע אזוי רעדט מען אויף רבנים, זאג איך אים דאס איז נאך א טייטל, דאס איז נאך א טייטל, ס'איז נאך שיין פון זיי זיי אזוי צו רופן, פרעגט מיך ער פארוואס זאגסטו אזוי, איך האב געזאגט ס'שטייט יעצט אין אלע צייטונגען אין ארץ ישראל אז די רבנים האבן אראפגענומען אלע רעיפ און אלע מענטל. דיסארדער, טעלעפאנס פון דעם טעלעפאון וואס דאס הייסט די כשר'ע טעלעפאון, די מאושר'דיגע טעלעפאון. דאס הייסט מיט אנדערע ווערטער ווען א איד האט א פרוי וואס זי איז נעבעך טאטאל א מענטל וועקא און ער מוז קאלן ס'איז דא א ספעשל נאמבער ער מוז קאלן מען זאל קומען פאר העלפ, לאזט מען נישט. פארוואס? ווייל זיי מ'גייט געוואויר ווערן אז ישראל האגער האט איר געטאטשט ביי די דאדע, ווען זי האט געגעבן צו זייגן איז ער קראנק געווארן. דאס ווילן זיי נישט, ווייל די רבנים האבן דאס אלעס געטון, ווען מ'איז געגאנגען פרעגן שאלות האבן זיי גערעיפט די אלע פרויען וואס האבן געפרעגט שאלות, כ'האב מזל ס'איז דא בתי דינים וואס זיצן דארטן אסאך אינאיינעם און ס'איז אפן צו אלע זייטן, איך בין נישט זיכער וואס איך גיי יעצט זאגן, נאר ס'איז געווען א אינגערמאן א וויזשניצער וואס ער האט גערעיפט יעדע כלה וואס איז געקומען אינדערפרי זאגן אז ער דארף נאך צולערנען רב קרליץ איז געקומען און און ער האט געהייסן מ'זאל און רב וואזנער האט געהייסן מענדל האגער, דאס איז דער דער רצח מענדל, דער וויזשניצער רבי היינט, זיין טאכטער, איז צו איר אויך געקומען און זי האט געוואוסט ביקאז שי וואז אפ טו דעיט שי וואז א מאדערן גירל ס'איז געווען לייטשעס אן אייניקל, און זי האט גערופן די פאליס, ווען נישט איר וואלט עס נאך געקענט אנהאלטן צענליגע יאר, אבער מען טאר נישט רעדן מיט די קינדער ווייל אלעס איז מנוולות, ס'איז דא איין שייגעץ משה משוגענער פרידמאן, ער האט געוואלט ראטעווען ברוך מרדכי'ן האט ער מיך געוואלט באגראבן. געוואלט באגראבן ר' שלמה אהרן קעלנער, ער האט געוואלט באגראבן נאך צענליגע מענטשן, מען האט זיך געלאזט קאסטן הונדערטער טויזענטער דאללער, נישט הונדערטער, מיליאנען, מען האט יעצט געסעטלט מיטן וויקטעם, איך הער אכט הונדערט טויזענט דאללער, און די דזשאדזש ווייסט שוין דערפון, ער האט אים שוין געפרעגט, זאגט ער יא איך האב געסעטלט מיט אים, האט אים די דזשאדזש געזאגט דאס טייטשט אז דו ביסט גילטי, עניוועי דאס איז וואס דא גייט פאר רבותי, די אלע כוונות נענועים איז גארנישט ווערט, אויב מ'וועט נישט וויסן דעם שפיץ, דער שפיץ איז. אז א קינד וואס מען מאלעסטעט דרייט זיך פון די רעכטע זייט אויף די לינקע זייט, פון דרום אויף צפון, מען ווארפט אים ארויס אויף מזרח, און מען הייבט יעצט הויך די נענועים אין די הייך, מען זאגט רבונו של עולם מ'ווייסט אז דאס קינד גייט אין דרערד, און נאכדעם בלייבט ער הינטער אין די בעק און אונז זעמיר מיר גייען פאראויס, דאס איז די כוונות נענועים, ווי העוו טו ארגענייז אווער סעלפס, אזוי ווי ס'איז דא שומרים און ס'איז דא די ארגענעזעישן מיט יענע, מוז מען מאכן אן ארגענעזעישן ווען איינער טאטשט א קינד זאלן פֿופֿ. ציק חברים אינאיינעם גיין מיט אים, נישט איך זאל מוזן ארויספארן יעדעס מאל אויף מאנסי צו דא און לויפן מיט יענעם אין קאורט, פֿופֿציק חברים אר בעקינג אים, און ווען פֿופֿציק חברים אים בעקן עט משה משוגענער פרידמאן נישט קענען גארנישט טון. ווילסטו זען עפעס? נחום ראזנבערג מיט א צוויי דאלערדיגן סיין האט אראפגעברענגט זיין גאט, זיין גאט וואס ער האט אויף אים געבויעט אלע רישות, טשארלס היינס איז דאון די טובס. פארוואס? א צוויי דאלערדיגן סיין מיט אביסל קוראזש, דעטס אלל איט טוק. רבותי ארגענעזירט צען גרופעס, אויב מ'האט געטאטשט א קינד, איטס א אלל אוט וואר, אלע אין דעם זעלבן חדר, און אלע אין ענקער עידזש וואס עטס האט געלערנט אין חדר אמאל. פליז ארגענייז יורסעלף. וועט הייסן די גרופ פון סעיפגארדינג. דזשואיש טשילדרען, וואט א שעים וואס דא גייט פאר, אנבעליוועבל, און גייט נאך קומען דער ענטעני ווינער רב, ער גייט נאך זאגן תורה, סוכה, תשובה מאהבה, תשובה מאהבה, דו שייגעץ דו, בוי צוריק די שול וואס דו האסט אראפגעווארפן, און נאכדעם איז ער געזעסן ביי אן אסיפה פון רבנים מען זאל נחום ראזענבערג נישט לאזן גיין אין קיין שום שול, ער האט נישט אונטערגעשריבן, אבער וויאזוי האסטו געמעגט דאס לאזן אונטערשרייבן? דו ווייסט דאך יא וואס דא גייט פאר אין שטאט, צו ווען מיין אבי קומט און שם רעות ער האט אנהייבן דא צו דרש'ענען דרשות, און דער זאליקא דער עוכר ישראל געקומען א פוסטער שטריק פון בארא פארק, ער האט געהאט די שוואכסטע שטוב אין בארא פארק, און משה פרידמאן האט געוואלט אז ער זאל זיצן אויף אונזער רבי'נס שטוהל און ער האט אים ארויפגעזעצט. נישט קיין תורה, נישט קיין חכמה, נישט קיין יראת שמים. א בחור'ל האט מיר פארציילט, אפאר טעג צוריק ס'איז געווען א חתונה, פון די רייכע חתונות דארט אויף ראס סטריט, זאגט ער, ווייסט נחום, כ'האב געזען ווי א יונגל מיט א מיידל זיי קושן זיך, זיי כאפן זיך ארום און זיי טאטשן זיך, דער בחור טאטשט די מיידל. רחמנא ליצלן, דאס דארף א בחור מיר קומען זאגן? פארוואס? זאליק האט געזען, ער איז געווארן רבי, האט ער געוואוסט אזוי, די סערטען טינגס וואס ער וועט נישט נאכגעבן, דארט וואו עס קומט אריין מיליאנען דאלערס פון די זאל, לאכט ער זיך אויס. און דער עולם האט געמאכט פיעס אוו מיינד. מען האט געמאכט פיעס אוו מיינד מיט אהרנ'ס שייגעץ שטיק, מען האט געמאכט פיעס אוו מיינד אז ער האט קיינמאל נישט געלערנט קיין שחיטה, ער האט נישט געוואוסט וואס טוט זיך מיט זיך, ער איז געווארן היינט דער גרעסטער בעל המכשיר אויף פלייש, ער מאכט שחיטה מונחת, ער ווייסט נאכנישט וואס טוט זיך דארט, מען געבט אריין נידעלס אז די בלוט זאל בלייבן. זיין טאטע האט דאך אויך געטון די זעלבע שייגעץ שטיק, מ'האט געזאגט זיין טאטע מ'טאר נישט אפוואשן די טשיקנס מיט הייס וואסער על פי הלכה פארן זאלצן, האט ער געזאגט נישט איז צו זיין גוט אזוי, איז אזוי פארגעגאנגען און יעצט עסן מיר טרייפעס נבילות חזיר וואס דו ווילסט, יעצט האב איך באקומען א גאנצן באשרייבונג, כ'האב ענק געזאגט מ'האט דא אין קרית יואל אוועק געווארפן כפרות טויזענטער און טויזענטער טשיקן, כ'האב יעצט באקומען א באשרייבונג אז אין לאס אנדזשעלס איז געווען די זעלבע זאך. מען האט אוועק געווארפן זאגן זיי צען טאן, צען טאן דאס איז צוואנציג, א טאן איז צוויי טויזנט פונט, דאס איז צען מאל צוויי איז צוואנציג טויזנט פונט פלייש, זיי זאגן איבער פינף טויזנט בירדס האט מען געטראפן אין אלע גארביטשעס, מען האט עס נישט געקענט אזוי שנעל אוועק טראגן, סאניטעישן האט עס געכאפט, האט מען געדינגען פרייוועט טראקס, מען האט עס געפארקט, מען האט יעדע, מען האט דיספאוזד יעדע פאר טעג אביסל פלייש. רבותי דעס האט געמיינט דער אייבערשטער ווען ער האט אונז געזאגט מען זאל מאכן כפרות, די וואס האבן נוהג געווען די מנהג כפרות נישט יעדער, דער רשב"א האלט אז עס איז ס'האט צו טון מיט כשפים, אבער ס'איז נישט וויכטיג, דער אר"י הקדוש האט עס מאשר געווען די מנהג, דעס האט מען געמיינט? הרג'נען טשיקנס פאר גארנישט? און שטעל דיר פאר אויב ס'איז דא פֿינף טויזנט בירדס איז די פשט אז ס'האט יעדער איינער געצאלט פֿופֿצן דאלער א כפרה, איך מיין איך בין געגאנגען אמאל אין סקול, פֿינף טויזנט בירדס מאל פֿופֿצן איז פֿינף מאל פֿופֿצן. איז פֿינף און זיבעציק. פֿינף און זיבעציק טויזנט דאלער האט מען ארויסגעשלעפט ביי אידן צו ווארפן טשיקן אין גארביטש, יעצט העט עטס פארשטיין פארוואס אונז האמיר נישט קיין פרנסה איבער דאכלען, און עטס העטס פארשטיין אז מען קען צאמשטעלן פאר טשארלס היינס א האלב מיליאן דאלער ער זאל נאכאמאל לויפן, כ'האב אים געזאגט ווער ס'איז א שותף אין זנות איז אויף אים גייט די קללה פון שלמה המלך לסוף מבקש ככר לחם. פאר דעם זעלבן טעם איז משה רייכמאן געגאנגען געבראכן האט אריינגעברענגט דארטן זנות דארטן א רעבעצן וואס מ'האט אויף אים מרנן געווען פאר דעם זעלבן טעם איז געגאנגען יאסי ניימאן געבראכן א ער האט אוועקגעשיקט אויף ארץ ישראל א מורה הוראה וואס האט געטשעפעט פרויען וואס אין ארץ ישראל מעג מען טשעפען פרויען און פאר דעם זעלבן טעם אלע נאך גיין געבראכן די זעהן לעזער קעסטנבוים וועט נאך בעטן א ככר לחם. און ר' מאטעלע ישראל האגער המצרי וועט נאך אויך בעטן א ככר לחם. אלעס וואס זיי האבן געטון זנות און געבעקט דאס וואס זיי מאכן זנות דעם אלע אונטערגיין וואס די תורה זאגט דאס איז הייליג דאס וועט זיך נישט רירן פון פלאץ. יעצט האטס מיר אלע א פרייליכן סוכות, חול המועד זאל מען זיך צאמזעצן און מאכן קאמיטיס אזוי ווי מען האט געמאכט שומרים אזוי ווי מען האט געמאכט חברים מאכטס חברים אגענסט טשיילד מאלעסטינג. אוי עטס עטס גוט פארן, אוי עמיר אונז נאך אראפ ברענגען אלע רבנים. די רבנים האבן זיך אויסטון די בעקיטשעס און אנטון חאקי און דאנגערי הויזן ווייל זיי האבן זיך שעמען אז זיי זענען אמאל געווען א רב. דער גאלאנטער חזר א נואף פון די ערשטע קלאס. ה א ער שרייבט אונטער ווער ס'איז יא גוט צו דאווענען און ווער נישט. דער ברודער האט פארקויפט א יאהר נבילה אונטער קהילה בוטשער. כ'האב דעמאלטס געשריגן ווי קען ער פארקויפן פלייש? וואס ווייסט ער פון פלייש? נאר וואס, ער איז נישט דער איינציגער קהילה בוטשער פארקויפט ווייטער זייערע נבילה פלייש. יא, ס'איז א ביטערע אומגליק וואו אונז האלט מיר. אבער רבותי, טשיילד סעיפטי העז טו קאם ביפאר עווריטינג. יעצט גיי איך ארויפשטעלן דעם הספד וואס דער אינגערמאן, א חבר וואס האט געדאוונט מיט אים אין איין שול, האט געוויינט אויף אים. ס'האט אים וויי געטון די מצב, אז ער מוז נעבעך ליידן ווייל א מלמד האט נישט געקענט האלטן די הענט ביי זיך און האט אים נעבעך געמוזט מאלעסטן.

האטס מיר אלע א פרייליכן יום טוב, כל טוב. א גוטן ערב סוכות, דאס איז אן עמערדזשענסי, איך האב געוואלט זאגן, דער עולם זיצט דאך, און נישט די היינט, היינט ווייסט שוין דער עולם אז ס'איז אמת, אבער אמאל פלעגט מען זאגן נחום ראזנבערג זיצט א גאנצן טאג און חלומ'ט פון זנות און ער קומט ארויף מיט א האטליין. איר זענט אלע א באנטש אף פערד, איך זיץ און טראכט, איך האב צייט צו טראכטן? איך האב צייט צו שטות'ן? דאס איז דאך הייליגע זאכן, דאס איז דאך אפצוהיטן כלל ישראל, נײַן און נײַנציק פראצענט פון די אלע זאכן ווייס איך דאך ווייל דער עולם זאגט מיר, מיר זאגן באטרעפענד די חברה וואס זענען געווען אויף דראגס, און זיי דערציילן מיר זייער עבר. און אזוי האב איך אלץ געוויסט אז ס'איז דא היימישע אויף דראגס, כ'האב פונקט די וואך געטראפן איינעם ווי כ'האב אמאל גערעדט פון א פלאץ ווי זיך צוזאם געקומען בחורים מיט דראגס, מ'האט דארט גערייכערט אום שבת, זאגט ער ער האט שוין ברוך השם חתונה געהאט, ער האט זיך ארויסגעלאזט פון די אלע זאכן, אבער ער זאגט מיר איך דאנק אייך מורא'דיג פון דעם וואס איר האט גערעדט דערפון, ווייל דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן מאכן א מואוומענט אז דאס טויג נישט, און עלטערן האבן אנגעהויבן נאכצוקוקן קינדער, און מ'האט שנעל חתונה געמאכט, מ'האט זיך געזען צושטעלן אויף די פיס. סא אונז האבן דאך אן אלטן סאקמער אזיאטישן מארמאראשן וועג, כ'האב ראזנבערג זיצט און טראכט די אלע זאכן א גאנצע נאכט, פי, איר זענט דאך אזאלעכע גאונים, כ'זאג אייך, איר זענט אזאלעכע דזשיניוסעס, אז לויט ענקער דזשיניוסעס וואלט עטץ אלע געדארפט אויסטרעפן דעם ספוטניק און די עלעקטער, איינשטיין, אה, ס'איז אנבעליוועבל וואס עטץ וואלט שוין געדארפט אויסטרעפן. עניוועי, קומט צו מיר צו יעצט א איד, מסתם העכער די שמונים, אדער פאר די שמונים, אין די געגנט, ער זאגט ער איז געווען א יונגל אינדערהיים אין סאטמאר, היינט איז ער שוין ער האט שוין ברוך השם איראייניקלעך, זאגט ער מיר אז איך הער אייך אויס שוין צוויי דריי יאר, איך בין מורא'דיג ענטציקט וואסערע א געוואלטיגע ישרות וואסערע א גראדקייט איר האט, זאגט ער גאונים האב איך געקענט מסתם גרעסערע פון אייך, אה ירא שמים מסתם אויך נישט איך זאג אז איר זענט נישט אבער. ער זאגט אייך דאס גראדקייט וואס איר האט, איך האב נאך אין מיין לעבן נישט געזען א מענטש זאל זיין אזוי גראד אפילו אינדערהיים, כ'האב שוין געקענט אסאך מענטשן איר זענט זייער א גראדער מענטש, עניוועי למעשה זאגט ער איך וויל אייך עפעס פארציילן, איר האלט אין איין מסביר זיין אין האטליין פארוואס פאר א איד איז גרינגער צו כאפן א קינד ווי ביי א גוי, ווייל א גוי דארף אים אויסטוהן ערגעץ, מוז ער אים אויסטוהן אדער אין זיין קאר אדער אין זיין הויז. ווייסט דאך נאכדעם דאס קינד ווי ער איז געווען קען ער גיין צו די פאליס. גראדע דער איד כאפט נישט אז ברוך מאטל האט אויסגעטוהן בחורים אין פאבליק פארק. אה דאס איז דאך נעבעך, וואטעווער, אקעי. באט נארמאל דארף מען האבן א פלאץ ווי אויסצוטוהן יענעם. ממילא ביי אונז ביי די פרומע און ביי די חסידים איז דא מער. משכב זכר און השחתה ווי ביי די גוים, פארוואס זיי האבן נישט קיין מקווה? זאגט ער איך וויל אייך זאגן דאס איז א מורא'דיגע אנאליסיס און איר זענט גערעכט מיט דעם, איך וויל אייך יעצט אבער דערציילן א מעשה וואס איז געשען ביי מיר און איר דארפט דאס וויסן און רעדן אויפן האטליין, איך שוין אן עלטערע איד, איך וויל געבן מיינע קינדער א חינוך אזוי ווי אינדערהיים, אזוי ווי מיין טאטע האט מיר געגעבן און אונזערע רעבעס, מען דארף שלאפן אין א סוכה, סוכות דארף מען שלאפן אין א סוכה. דער הייליגער קדושת יום טוב, אזוי דערציילט ער, פלעגט מען ביי די נעגל וואסער פלעגט מען אויפהאקן די אייז פון די נעגל וואסער מען זאל זיך קענען גיסן דערמיט, און איז געשלאפן אין סוכה, און איך האב אזוי אויסגעלערנט אלע מיינע קינדער און די אייניקלעך. פאריאר האב איך געהאט צוויי אייניקלעך, עי און בי, עי איז פון א טאכטער, בי איז פון א זון, און געקומען. היי יאר האב איך געפרעגט פאר ראש השנה ווער גייט קומען צו די סוכה שלאפן, ווייל מען דארף צוגרייטן די בעטן מיט די אויסצוג בעט מיט אלעם, קיצור האב איך געפרעגט דעם עי, דער פון די טאכטער דאס אייניקל, זאגט ער זיידי איך קום נישט שלאפן אין די סוכה, פרעגט ער דו האסט דאך נישט קיין סוכה אינדערהיים וואו דו קענסט שלאפן ווייל דיין טאטע האט דאך א קליינע סוכה און וואו וועסטו שלאפן, זאגט ער זיידי איך וויל דיר עפעס זאגן, פאראיאר איז דער אייניקל בי אריין געקראכן צו מיר יעדע נאכט אין בעט ער האט מיך מאלעסטעט, ער קען שוין דעם ווארט מאלעסטעט ער הערט דאך מיך אויס, זאָגט ער, און פֿאַרװאָס האָסטו מיר נישט פֿאַרצײלט? זאָגט ער, כ'האָב מיך געשעמט. אָבער פֿאַר מײַן מאַמע האָב איך פֿאַרצײלט, נאָר מײַן מאַמע איז דאָך נאָר פֿון אַ טאָכטער, און זי, אַ טאָכטער, האָט זיך געשעמט צו רעדן אַזױ מיטן טאַטן. בקיצור, און דער ייִד האָט אָנגעהױבן גראָד צו פֿאַלן אױף די נאָז, אַזױ דאַרפֿן זיך דאָך בײדע שיקן אױף טערעפּי, ס'איז דאָך אַן אומגליק! און נאָכדעם זאָגט מיר דער ייִד, איך זוך אײַך שױן אַ פּאָר טעג, מ'האָט מיר געזאָגט, איר דאַװנט אין אוהב שלום, איר קומט דאָ, איר גײט דורך דאָ, דורך אין דער גאַס. בקיצור, כ'האָב אײַך אָפּגעװאַרט. זאגט מיר דער איד איך וויל אייך זאגן איר זאלט ארויף לייגן אויפן האטליין אז קיינער זאל נישט לאזן די קינדער גיין שלאפן ערגעץ אנדערש, זאגט ער לא מיבעיא ס'איז דא אמאל אנדערע פרעמדע עלטערע אידן וואס האבן מורא אליין צו שלאפן אין די סוכה צו זיי דארפן א באדינער רופן זיי יונג בחור'ל דער קריכט זיכער אריין צום בחור אין בעט ביינאכט. און געווענטליך צאלן זיי אים נאך אפאר טאלער אין די זייט וואס קיינער ווייסט נישט. נאר אפילו ווען ס'איז דער אייגענער זיידע זענט איר דאך גערעכט, איר האלט דאך אין איין זאגן אויפן האטליין אז דער זיידע איז דאך אויך נישט אימיון נישט אריין צו קריכן דעם אייניקל אין בעט. און יעצט זענט איר געוואר געווארן נאך א זאך אז ס'איז דא צוויי אייניקלעך, עט איינער אריין קריכן דעם אנדערע אין בעט, דאס וואס איר זאגט מ'גייט רעדן דאס יאר פון אינסעסט פון משפחה, דאס דארפט איר אנהייבן יעצט רעדן, ווייל אוודאי אז איינער וואוינט אויף איין עק וויליאמסבורג און דער אנדערע אויפן אנדערן עק. יעדער האט זיך דאך זייער טייטע דירות, און וויאזוי איז דא א מציאות אז איין משפחה זאל קענען קומען צו די צווייטע משפחה און איין קינד זאל מאלעסטן דעם צווייטן בפרט נאך אינמיטן שלאפן, ס'איז נישט קיין מציאות, איז במילא איז דא די נייע המצאה, אזוי ווי ס'איז דאך דא סוכות, און סוכות דארף מען דאך שלאפן אין די סוכה, ס'איז ושמחת בחגך, ס'ווערט פרייליך און פארטיג, און מ'טרינקט נאך צו אביסל וויין אויכעט, און אין די סוכה ביי וועלכע אידישע שטוב איז דען נישט דא קיין וויין אויפן טיש? סא רבותי, איך האב אים געזאגט מען וועט נאך שרייבן פינף גרויסע שס גמרות, אזוי גרויס ווי א שס גמרא, די מיינדס אוו די פעדאפייל ענד האו דעי אפערעיט, זיי זענען אזוי קלוג, אונז עמיר נאכנישט דערגיין יארן וויאזוי זיי ארבעטן, סא וויל איך זאגן ענק רבותי, שלאפן זאל מען אינדערהיים וואו די טאטע קען האבן השגחה, פונקט ווי די טאטע איז פטור פון תקיעת שופר און די מאמע איז פטור פון תקיעת שופר ווען זיי דארפן וואטשן דאס קינד, פונקט אזוי זענט עטץ פטור, די קינדער זענען פטור פון שלאפן אין די סוכה ווילאנג. דער טאטע מוז זיי וואטשן אז קיינער זאל מיט זיי נישט אריינקריכן אין בעט ביינאכט. ס'איז זייער א וויכטיגער עמורדזשענסי. איך וויל אויכעט זאגן אז דער עולם וועט גיין דא אויף ליבאוויטש. ליבאוויטש איז א צאמלויפעניש. ס'איז דא אלע מינע מענטשן. ס'קומען זיך צאם בעלי תשובות, האלב בעלי תשובות, דא זענען נאך בעלי עבירות. ס'איז זייער פרייליך אין קראון הייטס. ס'איז יעדער טרינקט דארט וואדקע, וועט מען דיר געבן וויפיל דו ווילסט, און וויין מיט אלעם. און ס'געשעהט יעדעס יאר מכשולות אדירים, יעצט אז ס'געשעהט אין ליבאוויטש זענען זיי ריספאנסעבל, אבער אז אונזערע קינדער גייען דארט אהין האמער איצט א גרויסן פראבלעם, איר מוזט פארשטיין, אונז נעמען נישט אריין קיין פרעמדע מענטשן, סאו מאר אר לעס קעמער אונז יעדן, אחוץ ס'קומען די ארץ ישראל'דיגע שאבאב'ניקעס דא צום רעבן, ווייסט מען נישט ווער זיי זענען, אבער נארמאל קען מען יעדן, ביי זיי די מצוה איז מקרב צו זיין יעדן נישטא צו זאגן א איד, ס'איז א מורא'דיגע, ס'איז זייער א גוטע זאך, ס'האט אבער א סיריעס פראבלעם. די ענד ריזאלט איז אז היינט איז דא פעדעפיילס, כ'האב ברוך השם איך ארבעט שוין יארן אז מען זאל אין שול נישט אריינלאזן מענטשן וואס מען קען זיי נישט, די יאר האמיר געשריבן צענדליגע שולן, מיר האבן יעדן געשיקט א בריוו, דו ווילסט דאווענען ביי אונז אין שול דארפסט נישט צאלן קיין מעמבערשיפ, דארפסט אבער איין זאך טון, דו מוזט ברענגען דיין ליגעל אידענטיפיקעישן א וואך פאר ראש השנה, און מען איז געגאנגען צו די פאליס און מען האט אויסגעטשעקט. און איינער האט מיר געשריבן א שול זיי האבן געטראפן צוויי פעדעפיילס וואס האבן געוואלט קומען דאווענען. איך האלט מען דארף דאס טון אין ווילימסבורג אויכעט און אין בארא פארק אויכעט. מיין ווארט וואס איך ווערט געזאגט דארף מען מיך פאלגן. איי איך בין אין חרם און עטץ האטס אנגעלייגט אויף מיר א נאסן ליילעך מיט אלע ענקערע שייגעץ שטיק, אבער אז עטץ עטס נישט פאלגן וועט עטץ האבן צוויי פראבלעמען, אי אז איך לאך פון ענקער חרם, און אי אז ענקערע קינדער וועלן זיין אביוזד און מאלעסטעד. סאו פליז טריי צו וואטשן וואס עטס טוטס, לאטס נישט דער פערד זאלי קא ער זאל ענק איינטיילן ווער ס'איז אין חרם און ווער ס'מעג גיין אין א שול און ווער נישט, פארשטייט זיך צוזאמגעשטעלט א קליקע, דער איצעלע פימפ זאלי קא און משה משוגענער פרידמאן, דאס האט זיך דא צוזאמגעשטעלט און זיי וועלן פירן דאס אידישקייט, נאו וועי, עטס גייטס נישט פירן גארנישט. עטס האט עס געפירט אין דער ערד ליידער אזויפיל יארן, איטס נאט גאנע העפן ענימאר, זיי ארבעטן נאך די סאקמערע חיות, נאך צו איינרעדן טשארלס היינס זאל לויפן אויפן ריפאבליקען טיקעט, זיי האלטן אים נאך אין איין זאגן לויף אויף ריפאבליקען, נאר ער האט א פראבלעם ער קען נישט, ווייל קודם פעיסט ער יעצט די עף בי איי, מען האלט אים אין איין אויספרעגן פארוואס מען האט דעם באפרייט, פארוואס מען האט יענעם באפרייט, פארוואס מען האט יענעם איינגעזעצט. ער האט זיינע פראבלעמס און חוץ פון דעם אז אויף זיין אייגענעם טיקעט האט ער נישט געמאכט עס מיט עלף פראצענט וואס העט ער עס אויף די ריפאבליקען טיקעט מאכן נישט ער העט עס מאכן און נישט אין ניו יארק און ברוקלין ברוקלין דאס איז דעמאקרעט אלל די וועי קיינער לויפט אפילו נישט אויף א ריפאבליקען טיקעט עניוועי דאס איז א וויכטיגע עמורדזשענסי יעדעס קינד זאל שלאפן אינדערהיים איז פטור פון צו שלאפן אין די סוכה כ'האב ענק שוין געזאגט אויף אן אנדערן האטליין אילן כל גדולי הדור זענען געווען ביזי ווייל זיי גייען רועי בקר זיי האבן זיך נישט געזעסן אין די סוכה אפילו בייטאג אויך נישט. טאמער קענט עטס נישט, טאמער האסטו נישט גענוג א גרויסע סוכה וואס די טאטע זאל קענען וואטשן די קינדער, זייט פטור פון סוכה, פון צו שלאפן אין די סוכה, עס דיר אפ דיין עסן אין די סוכה און גיי לייג דיך אין בעט, און דארט זאלסטו מאכן זיכער אז קיין שום קרובים קומען נישט וויזיטן, כאטש מ'וועט קומען צו רבי אהרן און די צווייטע טעג ס'וועט זיך טון, ס'וועט זיין אזויפיל משכב זכר אההה מענדעלע וועט אויפלעבן, שור. הערטס אויף מיט די שטותים רבותי. און פארטיג. אונז האמער געלעבט פאר רבי אהרן'ן, אונז מיר לעבן נאך רבי אהרן'ן, און רבי אהרן איז גארנישט מער ווי א איד וואס ער איז געגאנגען אין ערכאות און ער האט געזאגט פארן אייבערשטן דיין תורה איז נישט גענוג גרויס פאר מיר חס ושלום, ס'איז גוט געווען פאר אלטע אידן אין א קליינע ווילידזש. דאס איז וואס דער שייגעץ האט געזאגט סיי אהרן און סיי זלמן לייב. יעצט האטס מיר אלע א פרייליכן יום טוב כל טוב. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם, עטס האטס מסתם געהערט, ווען נישט וועט עטס הערן אויף מיין האטליין, מען האט גענומען א מיידעלע פון פיר אהאלב יאר וואס איז געגאנגען אליינס יום כיפור מיט איר ברידער'ל וואס ער איז אלט זעקס יאר, מען האט זי אבדאקטעד די מיידעל, מען האט זי דערטראנקען אין א מקווה, פארשטייט זיך נאכדעם וואס מען האט מיט איר מסתם געטוהן וואס מען טאר נישט, ווייל מסתם אזוי דערטרענקט מען נישט קיין מיידעל, אזא משוגענער איז נישט דא, יעצט די גאווערמענט האט אפגעשפארט די מקווה אויף דרײַסיק טאג, מען האט אויפגעפיקט פאר חקירות דעם מקווה איד וויאזוי די מקווה איז געווען אפן, ס'הייבט זיך אן אז ס'איז יא געווען צוגעשפארט מיט אן אטאמאטישן זייגער. דאס איז קודם כל א מוסר השכל, איך זאג אייביג ווען ס'ווערט א בלעקאוט אין אמעריקע, די אלע מקוואות וואס זיי לויפן מיט די פילטערס אויפן זייגער, געשעט דעמאלטס געוואלטיגע איסורי כריתות, ווייל דער פילטער ארבעט בשעת ווען מ'טובל'ט זיך, ווייל ס'ווערט, ס'גייט אאוט אוו פראפארשען. בקיצור, זיי זאגן אז עס איז יא געווען צוגעשפארט מיט אן אטאמאטישן זייגער, נאר למעשה האט מען עס אויפגעבראכן ווייל מ'האט געוואלט ארויס'גנב'ענען די געלטער, דאס איז געווען מסתם. כל נדרי ביינאכט און בייטאג איז געגאנגען דארט א מיידל מען האט איר מסתם גערעיפט און דערטראנקען אריין אינעם וואסער זיי זאגן קלאר די טאטע אז דאס איז א אונטערגעשטעלטע זאך ס'איז נישט סתם דאס מיידל איז אריינגעפאלן זי האט זיך דערטראנקען עניוועי ס'איז געווען די גמרא זאגט אויכעט אז מים מקווה זה מים סרוחים ס'איז פארשטינקען וואסער וועגן דעם איז געווען די י"ח דבר ווייל מ'האט זיך אפגעוואשן נאכדעם מיט זויבער וואסער למעשה רבותי די גאנצע מקווה פרשה שטינקט די גאנצע זאך, די גאנצע פארוואס מען האט גוזר געווען אויף די י"ח דבר, ווייל אלע מקווה'ס האבן געשטינקען, יעצט די מקווה שטינקט געפערליך, ס'איז ממש, ס'איז אן אומגליק, ס'איז א דיזעסטער וואס דא טוט זיך, און איך פארשטיי באמת נישט, באמת איך פיל בכלל, איך פיל זייער ווייעדיג פאר די מיידל, אבער פאר די עלטערן פיל איך נישט ווייעדיג, ער איז א רב, פארוואס האט ער נישט אבאכט געגעבן אויף זיינע טעכטער? פארוואס האט ער נישט אבאכט געגעבן אויף זיינע קינדער? ווייסט ווי מ'זאגט אויף ענגליש? מ'טאר עס נישט זאגן. גוד פאר הים! הי איז פעיאינג די פרייז פאר נעגלידזשענס אוו טשילדרען. איטס גוד פאר הים און פאר האר. זיי האבן נאך צוויי יונגלעך מיט נאך א מיידל, זאלן זיי ווייטער גיין נעגלעקטן. אנבעליוועבל. איי דזשאסט העוו מיי פילינגס אוט פאר דיס ליטעל גערל, פֿיר יאר אלט, זי איז נאכנישט געלעבט אויף די וועלט און זי איז אזוי ביטערליך דערטראנקען געווארן, ס'איז א ביטערע ווייטאג. רבותי, ווילאנג איך הענג נאך, ווייטער האלט מען אין איין זאגן אז מען דארף וואטשן די קינדער, יעצט מאך איך אן עמורדזשענסי, רבותי עס קומט חל המועד, ס'העט זיין זונטאג מאנטאג דינסטאג און מיטוואך העט זיין חל המועד, רבותי אויב דו לאזט די קינדער גיין אליינס און דו האסט נישט קיין קאנטראל וואו זיי גייען צו ווען זיי זענען עלטער שיקסטו זיי נישט מיט אלע פרענדס און יעדע פרענד זאל וויסן פאר דיער לייף האלד אן טו יור פרענד לאז זיי נישט גיין אין ערגעץ איף יו דאונט דו איט דע פראפער וועי דאס קינד וועט חלילה ווערן דערטראנקען צו מ'עט זי הרג'ענען צו רעיפן, צו זי'ט זיך דערטרענקען מיט זרע פון א בחור וואס וועט אים נעבעך מאכן א רעיפ, גוד פאר יו! ס'איז נעבעך א ביטערע אומגליק פאר די מיידלעך, אבער פאר די עלטערן? יו אר אירעספאנסיבל ענימעלס! וויפיל קען מען צו ענק רעדן און עטס דערהערט'ס נישט? ס'איז אויך א חלק פון די רבנים, ימח שמם די לך לך רבנים, זיי האבן געזאגט מ'טאר נישט אויסהערן נחום ראזענבערג. שאול פערלשטיין הערט מיך אויס, ווייל ס'איז געווען יעצט א מיטינג אין די UJO, איז צוגעגאנגען שאול פערלשטיין און פרעגט הענא ווייט, וואס זאל איך ענטפערן פאר סאטמאר אז מ'האט איינגעזעצט נחמיה'ן? זאגט ער גיי פרעג אים, טשארלס היינס, גיי פרעג אים אליינס, דאס איז געווען נאך פאר טשארלס היינס האט פארלוירן. איז ער צוגעגאנגען און האט געפרעגט טשארלס היינס וואס זאל איך ענטפערן פאר די קהילה? זאגט ער וואס הייסט זאלסט ענטפערן? א מענטש וואס ער פארט אַכצן שעה מיט א מיידל און ער טשארדזשט נאך די מאמען און ער פארט מיט יחוד, עניבאדי ביליווס דעט הי דידענט טאטש הער? דאס זאלסטו ענטפערן. יעצט לכאורה איז דא דא א שטיקל פראבלעם ווייל טשארלס היינס זעט אויס הערט אויס מיין האטליין, מ'דארף אים לייגן אין חרם. העי שאול פערלשטיין, דו הערסט דאך אויס מיין האטליין. אז דו הערסט אויס מיין האטליין, וואס האסטו נישט געוואוסט וואס דער ענטפער איז? ער האט דאך דיר געענטפערט דאס וואס איך האב געזאגט די גאנצע צייט, וואס האט קאנווינסד די דזשורי. רבותי, איף יו דאנט טעיק קעיר אוו יור טשילדרען און עניטינג גאוס ראנג, איי קען אנלי גיוו א ווערי סטראנג מעסעדזש פאר יו, יו דיזערוו איט, יו וועל דיזערווד איט. מען דארף אנהייבן צו וואטשן אויף די קינדער, ס'איז עק וועלט וואס ס'גייט פאר. די חזירים זענען די נואפים מיט די רוצחים, זענען צולאזט, ס'איז יעצט אנדערע צייטן. מ'האמיר שוין א נייעם די עי ברוך השם און מ'עט נעמען קעיר, און יעצט פאר איך אם ירצה השם נאך יום טוב אויף ארץ ישראל און איך גיי דארט צושטעלן דעם זעלבן פרקליטות המדינה, זיי ווארטן יעצט אויף מיר, דא גייט זיך אלעס טשענדזשען מיטן אייבערשטנ'ס הילף, מ'קען נישט לאזן קינדער אויף הפקר, ס'קומט יעצט חל המועד יו האוו טו וואטש יור טשילדרען, און נאכדעם וויל איך ענק זאגן נאך א זאך. ס'דא משמרת הצניעות, מ'טוט די גאנצע וועלט מ'איז ביזי קינקי קליידער שמינקי קליידער, כ'ווייס נאך היינט נישט וואס דאס איז, באט עניוועי, איר זאלט וויסן ס'קומען מיך אפ, אידן פון ארץ ישראל, מען פארט אויף די באסעס, די מיידלעך פארן אהיים אינמיטן טאג ווייל דארט געט מען נישט קיין לאנטש, און זיי פארן אהיים ביינאכט. די באסעס זענען אזוי געשטופט, די בני ברק'ע באסעס, די ירושלימ'ער באסעס, מען רעדט נישט פון בין עירוני, ס'איז אזוי געשטופט, מענטשן זאגן, עלטערע מענטשן זאגן, זיי שטופן זיך אריין, די מיידלעך, אין די יונגלעך און אין די בחורים און אין און אין עלטערע אידן. די באס פילט זיך אן, זיי גוטע די שטארקע באסן, מרכבים באסן, זיי האבן גוטע ספרינג, זיי זיי לאזן אריין וויפיל מען וויל נאר, ס'א שאד יעדע פיאסטער, רבותי ווי זענען די אלע משמרות וואס מאכט מהדרין באסעס פאר אינגעלייט, פאר פארהייראטע ווייבער, ס'איז זייער א גוטע זאך, אבער ווי איז אז ס'זאל נישט זיין ספעשל פינף אדער זעקס באסעס ווען די קינדערלעך גייען אהיים פון שולע פאר לאנטש, אז מען זאל האבן נאר פאר קינדער, ילדים, בלבד, די אלע זינט איז מען דאך גוט מיט די עירי', מען מעג דאך גיין צו. צו די מדינה, צו די בחירות, און בפרט צו די עירי' זאל מען קענען אויפטוהן פאר אידישקייט, נו לאמיר זעהן וואס האמיר אויפגעטוהן, שטעל צו ווען די קינדער דארפן גיין פאר לאנטש, צו ווען זיי קומען אינדערפרי אין סקול, צו ווען זיי גייען אהיים ביינאכט, שטעל צו פאר קינדער נאר אויף ילדים בלבד, און ס'דרייען זיך יונגלעך מיט מיידלעך אויפן זעלבן באס, מיר האט דערציילט איינער, ער וואוינט היינט אין אמעריקע, זאגט ער ס'איז געווען, ער פלעגט פארן אין חדר אין ירושלים פון איין פלאץ צום צווייטן מיטן אגד, זאגט ער אין דעם האבן שוין אנגעווארט דארט אפאר. ריכטיגע האומאו חברה, און מען האט זיך אזוי געשטיפט, מען האט אים געטאטשט, די זעלבע וואס מען טוט ביי אונז ביי די פארענטשעס האט מען מיט אים געטון, מען האט אים מכשיל געווען, ער איז געווען שוין א, ער איז נאך געווען א יונגל זאגט ער פון צוועלף, ער האט שוין געוואוסט וואס השחתה הייסט, ווי זענען די משמרת הצניעות זאלן עפעס טון, ס'איז דא משמרת הצניעות בכלל, מען איז ביזי, מען גראבט טויטע, דאס איז ביזי, מען האט געטראפן א ביין. ווייסט דאך נישט צו ס'איז פון א איד צו פון א גוי, באט עניוועי, די באסעס מוזן האבן א סיסטעם, און אויכעט אין ירושלים גייען די מיידלעך שפאצירן דארט נישט דא קיין באסעס, זיי גייען פון די שול אהיים צו מאה שערים, ס'איז די בעסטע פלאץ, אלע בחורים זאגן מיר, דעמאלטס ווארטן זיי אפ די מיידלעך און זיי פייפן זיי נאך, סאו מ'מוז ארבעטן אויף דעם זייער שטארק.

פארט ארויס דרײַ פארטאגס אין די זאליקא קעמפ און ער וויל ארויסנעמען זיין טאכטער. שרייט ער, וואס הייסט דו ווילסט ארויסנעמען דיין טאכטער דרײַ פארטאגס? זאגט ער, איך בין דא מיט מיין ווייב, די נורס האט אנגעקאלט מיין טאכטער הוסט און וויל וויסן צו האט נישט קיין בראנקיידעס, און מארגן וועט מען גיין מיט איר צום דאקטער. זאגט דער איד, קיינער וועט מיט מיין טאכטער נישט גיין צום דאקטער, נאר איך און מיין ווייב, און איך בין איר געקומען יעצט נעמען, כ'האב באקומען די מעסעדזש צוועלעווע דרײַ בין איך אנגעקומען דא און איך גיי יעצט אין שפיטאל, איך גיי נישט ווארטן ביז מארגן. און מיט וועם וועסטו מיטשיקן? מיט נחמיה וועבערמאן וועט זיין די דרייווער און די אנדערע חזירים וועלן זיין די וואס זאלן פאטשקען אויף איר? נאו נאו נאו נאו נאו איך גיי מיט מיין טאכטער! זאג איך דעם איד דו ווייסט דאך כ'גיב דיר אסאך קרעדיט האסט געטוהן אזוי ווי מען דארף פרעג איך אים דו ביסט אריין מיטן דאקטער אין עמערדזשענסי רום מיט דיין קינד? זאגט ער ניין דאס האב איך געלאזט מיין ווייב זאל גיין ס'איז דאך א מיידל זאגט ער מיר נאכאמאל און איך גיב דיר נאך מער קרעדיט אז נישט דו וואלט איך געלאזט מען זאל עס טראגן מיט אן אנדערן דריי. נא נא נא רבותי אז מען רעדט קומט עס אן, מען דארף קיינער זאל נישט לאזן די קינדער גיין אליין חל המועדיגן, און אז דו האסט שוין נישט קיין דזשודיסטריקשן אויבערן קינד ער איז שוין צו אלט, זאלסטו מאכן זיכער אז זיי גייען מיט א גרופע און מיידלעך צו יונגלעך און זאלסט וויסן מיט וועם זי גייט, און זיי מוזן אויך גיין מיט אן ערוואקסענע מענטש, און בעסער אז ס'איז איינע פון די עלטערן פון דעם ווען די קינדער גייען. עס איז אויך יעצט אריינגעקומען אן עמורדזשענסי אז אין בני ברק האט מען גערעיפט דעם יום כיפור א מיידל פון פיר א האלב יאר און יענער איז א פיודזשיטיוו ער לויפט יעצט אוועק פון בני ברק מען לויפט אים נאך אויף אילת און מען וועט אים מערצעשעם כאפן רבותי איך וויל ענק זאגן וואטש יור טשילדרען דאונט פלעי געימס פליז איטס פאר יור סעיפטי יעצט האטס אלע א פרייליכן יום טוב כל טוב.